מען האלט דף ט, מען הייבט אן פיר שורות פון אונטען ח עמוד ב, איז אמר ליה רב אדא בר מתנה לרבא, מען האט אפגעלאזט די פריערדיגע דף א מחלוקת אביי און רבא, טאמער איינער האט געשריבען א שטר שחרור לעבדו און אין די לשון האט ער געשריבען דארטן כל נכסי קנויין לך, איז כל נכסי מיינט אלץ וואס איך האב, און נכלל אין אלץ וואס איך האב איז די עבד אליין, ער איז מקנה די עבד צו זיך אליין דאס הייסט ער איז אים משחרר, יעצט די הלכה איז, די עבד איז נאמן צו זאגן בפני נכתב בפני נחתם ער קען מקיים זיין די שטר, אזוי וועט מען זען אין די קומענדיגע משנה, מ'האט מדמה געווען שטר שחרור צו גיטי נשים, אבער בנוגע די מתנה פון כל נכסי אויף דעם העלפט נישט קיין נאמנות פון די עבד, ווייל אויף דעם דארף מען קיום פון שני עדים אזוי ווי כל שטרות דעלמא, בנוגע די שחרור אויף דעם איז געזאגט געווארן ער האט א נאמנות בפני נכתב בפני נחתם, איז דא געווען אין די שטר איין דיבור כל נכסי, איז ממילא די שאלה איז צו איך זאג פלגינן צו נישט. כלפי זיך אליין קען איך אים גלייבן, כלפי די נכסים קען איך אים נישט גלייבן. איז ממילא וואס איז די דין מיט די שטר רבא האט געהאלטן מען זאגט פלגינן און ממילא די הלכה איז די שחרור איז חל און די נכסים איז ער נישט קונה. אביי זאגט מען זאגט נישט פלגינן און ממילא אזוי ווי מען איז נישט קונה די נכסים הוא הדין איז נישט חל די שחרור. זאגט די גמרא אמר ליה רב אדא בר מתנה לרבא כמאן, דו וואס דו זאגסט פלגינן דיבורא לויט וועמען גייסטו? דיין שיטה איז געבויט אויף וועלכע תנא? כר' שמעון, דאמר וואס ר' שמעון האלט פלגינן דיבורא, ווי זעה איך ר' שמעון האלט פלגינן דיבורא? דתנן, שטייט א משנה, הכותב כל נכסיו לעבדו, איינער שרייבט א שטר צו די עבד אז כל נכסיו גיב איך דיר במתנה, איז די הלכה יצא בן חורין, פארוואס? ווייל אין כל נכסיו ליגט אויך די עבד אליין, ממילא ער איז נכלל אין כל נכסיו, איז מען קונה כל נכסים און ער איז זיך קונה אליין, און אלץ באקומט ער. טאמער שייר קרקע כל שהוא, טאמער אין די שטר שטייט כל נכסי

ער האט גארנישט משייר געווען, איז איך זעה נישט אז ער האט געוואלט עפעס משייר זיין, איז נעם איך אן כל נכסי מיינט כל נכסי כפשוטו, און נכלל אין כל נכסי איז די עבד אליין. אבל הכא דנחית לשיור, ער האט דאך עפעס משייר געווען, ער האט געוויזען אז די כל נכסי איז לאו דווקא, ווייל ער האט דאך געזאגט חוץ מקרקע פלוני. איז אויב אזוי אמרינן לדידיה נמי שייר. וכי אמר כל נכסי, ווען ער זאגט כל נכסי נתונין לך, וואס טוסטו מיט די ווארט כל נכסי? אשאר נכסים קאמר אלץ חוץ די עבד. איי וועט אויסקומען טאמער ער איז נישט מקנה גארנישט צו די עבד, טאמער ער איז נישט מקנה די עבד אלס שחרור, איז קען דאך די עבד גארנישט קונה זיין, ווייל טאמער ער בלייבט א עבד, מה שקנה עבד קנה רבו, קומט אויס די שאר נכסי ווערט נישט נקנה צו אים, זאגט רש י אין הכי נמי, אויב אזוי וואס פאר א פנים האט עס כל נכסי נתונין לך, ס'איז דאך גארנישט חל. זאגט רש י לחנופי ליה קאתי, ולא שחרריה, אין הכי נמי, ער האט געוואוסט אז ס'העלפט נישט, ווייל וויבאלד ער מיינט אויסמיידן איך גיי נישט מקנה זיין די עבד צו זיך אליין איך בין אים נישט משחרר, איז בהכרח טאמער ער בלייבט א עבד מה שקנה עבד קנה רבו קען ער גארנישט קונה זיין, אין הכי נמי. איי פארוואס האב איך געשריבן אזא לשון, כדי מחניף צו זיין די עבד ס'זאל אויסזען כאילו איך וויל געבן די עבד א מתנה. פירט אויס רש י, פארוואס זאג איך אז ער האט געמיינט משייר צו זיין די עבד אויך, כיוון דלא אמר ליה עצמך ונכסי. זאגט ר' נחום פארצאוויץ אין די חידושי ר' נחום, אין שיעורי ר' נחום זאגט ער אזוי, באמת אלע גדולי אחרונים פרעגן דא א שטארקע קשיא, די הלכה איז נישט ביי עבד, טאמער סתם ראובן און שמעון, ראובן שרייבט א שטר מתנה צו שמעון און ער זאגט כל נכסי נתונין לך במתנה חוץ מקרקע פלוני, לית מאן דפליג אז כל נכסי קנויין לו חוץ מקרקע פלוני, איך זאג נישט וויבאלד ער האט משייר געווען קרקע פלוני, אפשר האט ער משייר געווען א צווייטע קרקע, אוודאי נישט מה דשייר שייר מה דלא שייר לא שייר, איז דא אויך, טאמער איך זאג כל נכסי נתונין לך צו די עבד חוץ מקרקע פלוני, פארוואס זאל איך אננעמען אז חוץ די קרקע פלוני האט ער משייר געווען די עבד, וואס איז דאס אנדערש פון אלע אנדערע ציורים? איז דא פארשידענע תירוצים אין די אחרונים. זאגט רבי נחום אז רש י קומט דא פארענטפערן די קשיא. זאגט רש י ווייל ס'איז דא א ריעותא. נארמאל ווען א מענטש וויל משחרר זיין אן עבד און ער וויל אים געבן אלץ במתנה וואלט ער געדארפט שרייבן צוויי באזונדערע לשונות, עצמך ונכסי נתונין לך במתנה. ווייל די עבד אליין איז נישט דומה צו שאר נכסים, ס'איז א גאנצע אנדערע מציאות. שאר נכסים די פשט ס'איז דא א קונה און א מקנה און די עבד איז קונה די נכסים. עצמו איז די פשט איך, ס'איז א שחרור, ס'איז נישט סתם א מתנה וואס איך גיב אים, איך בין אים משחרר, ס'איז א גאנצע אנדערע ווארט, וואלט ער געדארפט שרייבען עצמך ונכסי קנויין לך, פון דעם וואס ער שרייבט נישט די ווארט עצמך איז דא עפעס א ריעותא, ס'איז דא א סברה אז אין כל נכסי ליגט נישט שחרור, נאר וואס וויבאלד למעשה האט ער גארנישט געזאגט, זאג איך בהכרח אז כל נכסי האט ער געמיינט די עבד אויך, אבער די רגע ס'איז שוין דא א שיור. זעה איך אז כל נכסי איז לאו דווקא כל, והא ראיה ער האט דאך געזאגט חוץ מקרקע פלוני, איז אויב ס'מיינט נישט כל, דעמאלטס קען איך זאגן אז די סברה איז אז ס'מיינט נישט די עבד אויך נישט, איי ער האט געשריבן כל, יא אבער ער האט דאך נישט געשריבן עצמך, איז ממילא די ריעותא איז וואס ער האט נישט געשריבן עצמך, דאס זאגט רש י, כיוון דלא אמר ליה עצמך ונכסי ממילא איך זע שוין אז די כל איז לאו דווקא ווייל ער האט עפעס משייר געווען, זאג איך ער האט אויך משייר געווען די עבד. איז בכהאי גוונא פסקנט ר' מאיר די אנדערע איז די עבד נישט משוחרר און ממילא איז גאר נישט נקנה צו אים ווייל מה שקנה עבד קנה רבו אזוי האלט ר' מאיר ר' שמעון אומר ניין לעולם הוא בן חורין אין די פאל טאמער האט נאר ממעט געווען קרקע כלשהו איז די עבד גייט לחירות פארוואס דמאי דגלי גלי ומאי דלא גלי לא גלי זאגט רש"י וואס ער האט משייר געווען בפירוש די קרקע כלשהו האט ער משייר געווען וואס ער האט נישט אויסגערעדט האט ער נישט משייר געווען פירט אויס ר' שמעון עד שיאמר כל נכסי נתונין לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבוא שבהן. טאמער ער האט געזאגט כל נכסי גיב איך פאר דיר, חוץ פון איין חלק פון צען טויזענט, דעמאלטס זאג איך אז ער גייט נישט לשחרור, פארוואס? וויבאלד ער האט נישט מייחד געווען וואס די שיור איז, ער האט דאך נישט געזאגט וואס ער איז משייר, ער האט געזאגט איין חלק פון די נכסים בין איך משייר, ממילא דעמאלטס נעם איך אן אז ער האט משייר געווען די עבד. און אויב די עבד האט ער משייר געווען קומט אויס ער איז גארנישט קונה. איי האט דאך געזאגט אחד מריבוא בנכסים, און אחד מריבוא איז ממש א מיעוט דמיעוטא און א עבד האט דאך אסאך מער שוויות ווי אחד מריבוא, איז רש"י זאגט אף על גב דשוי טפי אבער כלפי די אדון לא חשיב ליה אלא כאחד מריבוא בנכסים, די אדון איז נישט מחשיב די עבד מער פון אחד מריבוא, ממילא דאס איז נישט קיין דיוק. פיין, ווי זעהט מען דא פון רבי שמעון אז רבי שמעון האלט נישט פון פלגינן? זאגט רש"י, ווייל וויבאלד רבי שמעון זאגט א לשון לעולם הוא בן חורין, איז משמע לעולם קומט מרבה צו זיין, איז נישט קיין נפקא מינה צי די עבד וועט קונה זיין אנדערע נכסים צוזאמען מיט זיך אליין, צי ער וועט נישט קונה זיין אנדערע נכסים מיט זיך אליין, למשל, טאמער ער האט געזאגט קלאר אז איך פארקויף אלץ צו דיר און נך כל נכסי נתונין לך מתנה חוץ מקרקע פלוני, איז בכהאי גוונא זאגט רבי שמעון, מה ששייר שייר מה שלא שייר לא שייר, ממילא חוץ פון קרקע פלוני האט ער מקנה געווען אלע נכסים, און הוא הדין ער האט מקנה געווען די עבד צו זיך אליין אויך, איז אין די פאל איז די עבד זיך קונה און ער איז קונה די נכסים. אבער לעולם איז משמע אפילו אין א פאל ווי ער וועט נישט קונה זיין אנדערע זאכן, למשל ווען יענער זאגט כל נכסי נתונין לך חוץ מבית כור קרקע, ער האט נישט אויסגערעדט וועלכע בית כור קרקע, איז יעצט קען ער נישט קונה זיין קיין שום קרקע, ווייל אויף יעדע קרקע וואס ער וויל נעמען קען מען זאגען ניין אפשר דאס איז די קרקע וואס די נותן האט משייר געווען, ער האט דאך נישט געזאגט וואס ער איז משייר, ער האט געזאגט איך בין משייר א קרקע, אין הכי נמי ער האט נישט געזאגט איך בין משייר אן עבד, און ר' שמעון'ס שיטה איז מה דשייר שייר מה דלא שייר לא שייר איז די עבד איז נישט קיין שיור, אבער א קרקע האט ער משייר געווען, און איך ווייס נישט וועלכע קרקע ער האט משייר געווען, קומט אויס ער קען נישט נעמען קיין שום קרקע, איז ממילא די איינציגע זאך פון כל נכסי וואס ער וועט קריגען איז די שחרור זיך אליין, אבער די קרקעות קען ער נישט נעמען, און די רא"ש לייגט צו, ס'מוז זיך רעדן דא אז ס'איז נישט געווען קיין מטלטלין, די איינציגע נכסים ער האט געהאט איז קרקעות, ממילא קומט אויס פון די גאנצע כל נכסי איז דא א פלגינן, די איינציגע זאך וואס מען נעמט אן פון די כל נכסי ס'זאל חל זיין די מתנה איז נאר די עבד, אלע אנדערע זאכן קען ער נישט קונה זיין וויבאלד מען ווייסט נישט צו דאס איז די קרקע צו נישט, ווען ס'וואלט געווען מטלטלין קומט אויס מען זעט נישט ממש די פלגינן ווייל כל נכסי איז טאקע כולל מער פון די עבד, כל נכסי איז קונה די אלע מטלטלין אבער וויבאלד ס'איז נאר דא געווען די קרקע און די עבד און די קרקע קען ער נישט קונה זיין קומט אויס מען זאגט דא א פלגינן ער האט געזאגט איין ווארט כל נכסי, און כל נכסי בעצם איז כולל אסאך מער פון די עבד, און מען זאגט פלגינן, מען נעמט אן די כל נכסי כלפי די עבד און נישט כלפי די אנדערע זאכן. דאס איז די מקור ווי די גמרא זאגט, דאס איז לכאורה די ראיה צו רבא ווען מען זאגט פלגינן. איז באמת מען דארף זיך דא שטעלן אויף א נקודה, און צו מער שנעל געזאגט, די מחלוקת אביי ורבא איז א מחלוקת פלגינן צו נישט, אבער עס איז דא א גרויסע טומל אין די ראשונים און די אחרונים ווי אפצוטייטשן די מחלוקת דא פון די פלגינן, וואס איז די פלגינן? ס'איז גאר א ברייטע נושא, נאר אנרירן ממש ראשי פרקים א מחלוקת רן און רמבן. די רן זאגט אז די שאלה פון פלגינן פון אביי ורבא איז די זעלבע שאלה פון פלגינן וואס מ'טרעפט אין שס בנוגע פלגינן אין נאמנות, א מענטש זאגט א זאך און און מ'איז פלגינן די נאמנות, מ'גלייבט אים כלפי איין זאך און כלפי א צווייטע זאך גלייבט מען אים נישט. איז דא אויך דער עבד קומט דאך מקיים זיין די גט שחרור, ער זאגט בפני נכתב, מען קען אים גלייבען אז ס'איז טאקע א אמת'ע שטר שחרור כלפי די שחרור, אבער מען קען אים אבער נישט גלייבען אז די שטר איז אמת כלפי כל נכסי נתונים לך, איז דא א פלגינן נאמנות? דער רמבן זאגט, ניין, עס האט נישט קיין שום שייכות מיט די דין פון פלגינן נאמנות בכל התורה, ס'איז א באזונדערע שאלה דא אין די נוסח השטר, דאס הייסט, אזוי ווי ווען ער האט געזאגט אט ווען ער שרייבט עצמך ונכסי קנויין לך איז דעמאלטס פארשטיי איך אז ס'איז כאילו דא צוויי שטרות, ס'שטייט אויף איין פאפיר אבער ס'איז צוויי באזונדערע שטרות דא, ס'איז דא א עצמך, ס'איז דא א נכסי, מ'קען אים גלייבן אויף עצמך און מ'קען אים נישט גלייבן אויף נכסי. דא האט ער געשריבן איין לשון, כל נכסי. און ער האט נאר א נאמנות כלפי די חלק נכסים פון שחרור, פון זיך אליין, און נישט כלפי די אנדערע נכסים. קומט אויס האסט דא א דיבור שבשטר, און די שאלה איז, די דיבור איז נתבטל, ס'איז נתבטל במקצת, ווייל די כל נכסי קען מען נישט מקיים זיין, כלפי די אנדערע נכסים קען מען נישט מקיים זיין. איז די שאלה, צו א דיבור בשטר איז נתבטל געווארן, צו ס'איז בטל מקצתו, בטל כולו, אדער ניין. פלגינן. ס'קען נתקיים ווערן די דיבור שבשטר כלפי מקצת, ס'איז נישט קיין שאלה פון פלגינן נאמנות. לכאורה, פון די גמרא, וואס די גמרא שטעלט צו רבי שמעון איז א ראיה צו די שיטה פון רבא פון פלגינן, זעהט מען קלאר ווי די רמבן. ווייל די נידון פון רבי שמעון דא איז נישט קיין נידון פון פלגינן נאמנות, דא איז נישט די שאלה צו מען גלייבט דא די עבד וואס האט דא די שטר, עס איז א שטר מקוים, עס איז נישט קיין שאלה פון בפני נכתב דא, דא איז א שאלה פשוט צו מען קען מקיים זיין די ווערטער פון די שטר, אין די שטר שטייט כל נכסי נתונים לך במתנה, און מען קען נישט מקיים זיין כל נכסי כלפי די אנדערע נכסים כלפי די קרקעות, ווייל ער האט דאך נישט מייחד געווען קיין קרקע, איז אויף יעדע קרקע האט מען מורא, אפשר די קרקע האט ער משייר געווען. די שאלה איז צו מען קען מקיים זיין כל נכסי כלפי די עבד אליין, זאגט רבי שמעון יא, אז די דיבור פון די שטר קען מען מחלק זיין, עס האט נישט קיין שייכות מיט נאמנות, איז וואס פאר א שייכות האט עס מיט די פריערדיגע סוגיא ווען מען וויל וויסן צו מען קען מחלק זיין די נאמנות פון די עבד פון בפני נכתב ער זאל באגלייבט ווערן אויף די שחרור און נישט אויף די נכסים, אבער לויטן רמב"ן איז גוט די שאלה נישט געווען די נאמנות פון די עבד צו מען קען מחלק זיין די שאלה איז געווען די דיבור פון די שטר און די דיבור פון די שטר כל נכסי איז נכלל עבד און נכסים און וויבאלד מ'קען נישט מקיים זיין די דיבור פון די שטר בנוגע די נכסים ווייל ס'איז נאר אן עד אחד, איז די שאלה איז צו צו די דיבור פון די שטר קען ארבעטען אויף מקצות, איז לויט די רמב"ן איז דאס אסאך מער מובן. זאגט די גמרא ווייטער, איז לכאורה האט מען דא א ראיה פון ר' שמעון צו רבא פרעגט די גמרא, דאס איז די סוף פון די קשיא פון רב אדא בר מתנה צו רבא, והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, אף על פי שקילס רבי יוסי את רבי שמעון, הגם רבי יוסי האט משבח געווען די שיטה פון רבי שמעון, אבער נאך אלץ אין הלכתא פסק'נט מען הלכה כרבי מאיר, אז מען זאגט נישט פלגינן, און אין דעי פאל דא, דתניא, כשנאמרו דברים לפני רבי יוסי, ווען מען האט געזאגט די מחלוקת רבי מאיר און רבי שמעון פאר רבי יוסי, קרא עליו המקרא הזה, ווען ער האט געהערט רבי שמעון'ס שיטה האט ער געזאגט אויף אים די פסוק שפתים ישק משיב דברים נכוחים ראוי הוא לנשק פאר זאגען אזא גלאטע סברה אבער זאגט ר' נחמן די הלכה בלייבט ווי ר' מאיר דאס הייסט אז אין אזא פאל ווען ער האט געזאגט כל נכסי נתונין לך במתנה חוץ מקרקע מבית כור קרקע איז די הלכה אז די עבד איז גארנישט קונה נישט קיין קרקע און נישט זיך אליין זעהט מען, לא פלגינן דיבורא, איז וויאזוי פסק'נסטו פלגינן דיבורא רבא, מען פסק'נט דאך נישט ווי רבי שמעון. איז לכאורה איז א פליאה, די ראשונים שטעלן זיך אויף די סוגיא ווי מען האט מסביר געווען לויט רש"י, וואס די ראיה איז פון רבי שמעון, איז א פליאה, ווי זעהט מען אז רבי מאיר דינגט זיך, אין הכי נמי, רבי מאיר האלט טאקע אין די ציר פון כל נכסי נתונין לך במתנה חוץ מבית כור קרקע איז די הלכה אז ער איז גארנישט קונה, אבער ווער זאגט דיר ווייל ער האלט לא פלגינן דיבורא און וויבאלד מען קען נישט מקיים זיין די כל נכסי אויף די קרקע איז מען עס נישט מקיים אויף די שחרור לעולם איך וועל זאגן אז די פשט פון ר' מאיר איז נישט ווייל לא פלגינן ער האלט אויך פלגינן נאר ער האלט אז אזוי ווען איך זאג חוץ מקרקע פלוני איך בין מייחד א געוויסע קרקע אין די שיור זאג איך מדשייר זה שייר העבד גם כן ווייל ער האט דאך נישט געזאגט עצמך ונכסי ווי מען האט פריער מסביר געווען איז אויב אזוי אפילו ער זאגט חוץ מקרקע חוץ מבית כור קרקע, ער האט נישט מייחד געווען די קרקע, די נקודה איז נישט ווייל מען ווייסט נישט וועלכע קרקע, די נקודה איז ווייל איינמאל מען זעהט ער האט עפעס משייר געווען, איז דא א סברה ער האט אלץ ער האט משייר געווען די עבד אויך, און וועגן דעם איז די עבד זיך נישט קונה פאר שחרור, ווי זעהסטו אין דעם וואס ר' מאיר האלט אז ס'נישט דא קיין שחרור איז ווייל ער האלט לא פלגינן דיבורא אזוי פרעגן די ראשונים אויף רש"י. על כל פנים בלייבט די גמרא יעצט א קשיא, אז רבא שטימט מיט רבי שמעון אבער פסק'נט נישט ווי רבי שמעון, וויאזוי ווייס איך איך פסק נישט ווי רבי שמעון ווייל רב נחמן האט געזאגט הלכה כרבי מאיר, פרעגט די גמרא מי אמר רב נחמן הכי, צו דען האט רב נחמן טאקע געזאגט אז די הלכה איז לא פלגינן דיבורא? ס'קען דאך נישט זיין. והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, שכיב מרע, שכתב כל נכסיו לעבדו, א שכיב מרע ער ליגט כמעט טויט אויפן בעט און ער שרייבט א שטר צו די עבד איך פארקויף דיך איך גיב דיר אוועק מתנה אלע מיינע נכסים. ועמד, עס איז געשען א נס און תחיית המתים און ער איז געזונט געווארן. נארמאל די הלכה איז ביי מתנת שכיב מרע טאמער ער ווערט בעסער איז די גאנצע מתנה בטל, ווייל ס'איז א אומדנא אדעתא דהכי האט ער עס מקנה געווען ווייל ער מיינט ער שטארבט, אבער ווען ער ווייסט אז ער גייט לעבן ווער גיבט אוועק אלע די נכסים איז די מתנה בטל. דא זאג איך די הלכה איז אזוי, חוזר בנכסים, אוודאי די אלע נכסים וואס ער האט אוועק געגעבן מיט די מתנה איז בטל ומבוטל ווייל ער איז געזונט געווארן, אבער ואינו חוזר בעבד, אין די מתנה געלעגן כל נכסיו, נכלל אין דעם איז די עבד אליין, די שחרור, דאס קען מען נישט מבטל זיין, חוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד, חוזר בנכסים ומתנת שכיב מרע היא, און מתנת שכיב מרע איז בטל איינמאל ער איז חוזר לאיתנו, אבער ואינו חוזר בעבד שיצא עליו שם בן חורין, ס'איז א דרבנן'דיגע תקנה, וויבאלד לכתחילה ווען ער האט אים געגעבן די שטר מתנה איז ארויסגעגאנגען א קול אין גאס אז די עבד איז א בן חורין, איינמאל ער האט שוין געהאט א שם בן חורין איז אסור להשתעבד בו, און ממילא ווערט ער אויס עבד. על כל פנים וואס זעהט מען דא? אז די איין דיבור פון כל נכסי איז נתקיים געווארן לענין שחרור און ס'איז נישט נתקיים געווארן לענין די אנדערע נכסים. אזוי פסק'נט ר' מאיר. זעהט מען ס'איז דא א פלגינן דיבורא אפילו לויט ר' מאיר. זאגט די גמרא ביסט גערעכט אלא אמר רב אשי לעולם ר' מאיר האלט אויך פלגינן דיבורא. נאר דאס וואס ער האט געזאגט פריער אז די הלכה איז אזוי ווי ר' מאיר אז ווען איינער זאגט כל נכסיו נתונין לך חוץ מבית כור קרקע זאגט ר' מאיר אז נישט נאר די עבד איז נישט קונה די קרקע ער איז נישט קונה זיך אליין אלץ שחרור אויך נישט, ווייסטו פארוואס? נישט ווייל לא פלגינן דיבורא נאר התם היינו טעמא משום דלאו כרות גיטא ס'פעלט אין כריתות, אין גיטין שטייט וכתב לה ספר כריתות. שטר שחרור לערנט זיך א גזירה שווה לה לה מאשה, שטייט חפשה לא ניתן לה, וכתב לה, איז מען מ א איז שטעלט מען צו גיטין צו שטר שחרור, אזוי ווי גיטין מוז זיין כריתות, שטר שחרור מוז אויך זיין כריתות. ממילא איז רש"י מסביר, וויבאלד אין די שטר וואס ער האט געשריבן פאר די עבד כל נכסי נתונין לך חוץ מבית כור קרקע, וויבאלד ער האט עפעס משייר געווען, ער האט משייר געווען פון כל נכסי האט ער משייר געווען די בית כור קרקע, און ער האט נישט קלאר געזאגט אז ער פארקויפט דא די עבד ווייל ער האט קיינמאל נישט געשריבן עצמך ונכסי, אויב אזוי פעלט אין כריתות, ס'איז נישט קיין כריתות גמורה, וויבאלד ס'איז דא א צד וואס איך קען הערן פון די שטר אז אפשר האט ער אויך משייר געווען די עבד, ווייל אזוי האלט ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז איינמאל ער האט שוין עפעס משייר געווען איז פון דעם אז ס'איז דא א ריעותא ער האט נישט געשריבען עצמך ונכסי איז דא א מקום צו טראכטן אפשר האט ער אויך משייר געווען די עבד איז ממילא ליגט נישט דא קיין קלארע כריתות אין די גט שחרור אויב אזוי איז דאס נישט קיין גט שחרור כלפי די ענין פון שחרור. אבער לעולם בנוגע די שאלה פון פלגינן למשל ביי די פאל פון די שכיב מרע ווי דארטן ס'איז קלאר אז ער האט געמיינט כל נכסי און די הלכה איז אז פון אלץ איז מען חוזר נישט פון די עבד דארטן איז א דין פון פלגינן בלייבט א קיום די כל נכסי ווערט מקוים אויף די עבד און נישט אויף די אנדערע נכסים און ווייטער בנוגע אביי ורבא איז די זעלבע זאך דארטן איז א נידון האט וויבאלד כלפי די שאר נכסים עד אחד איז נישט באגלייבט איז מען מקיים די דיבורים פון די שטר כל נכסי כלפי די שחרור נישט כלפי די אנדערע נכסים מ'זאגט פלגינן אבער דאס וואס ער פסק'נט ווי ר' מאיר אז אין די פאל פון ר' שמעון פסק'נט ער ווי ר' מאיר דאס איז נישט די פשט ווייל לא פלגינן לעולם פלגינן נאר דארטן ס'פעלט אין כריתות. יעצט מיר דארפן ארויסברענגען איין נקודה, דאס איז אביסל אנדערש פון די סברה מ'האט געזאגט אין אנפאנג סוגיא. אין די אנפאנג סוגיא ווען רב אדא בר מתנה האט געזאגט אז די פשט אין ר' מאיר ווען איינער זאגט חוץ מקרקע כלשהוא איז די הלכה אז ער האט אויך משייר געווען די עבד ווייל איינמאל ער האט שוין געזאגט חוץ זאג איך אז אפשר האט ער משייר געווען די עבד אויך והא ראיה ער האט דאך נישט געזאגט עצמך דארטן האט רש"י גארנישט דערמאנט אז די סברה האט צו טון מיט כריתות, משמע געווען אז די גמרא דעמאלטס האט געהאלטן אן די דין פון כריתות. סתם אזוי, ס'איז דא א ערנסטע ריעותא פארוואס האט ער נישט געזאגט עצמך, איז משמע אז ער האט נישט געוואלט אוועק געבן די עבד בשחרור, נאר וואס ער האט געזאגט כל נכסי, די רגע איך זעה אז עפעס האט ער משייר געווען, איז מסתבר ער האט משייר געווען די עבד אויך. דא זאגט רש"י, דא זאגט די גמרא נאר מיט א סברה פון א לומדות אז ס'פעלט אין כריתות, וואלט משמע געווען אז יעצט גייט רב אשי לעולם, ס'טאקע א שטיקל ריעותא, אבער סוף כל סוף ס'איז גאר א ווייניגע ווייניגע צד, דעי חשש אז אפשר האט ער משייר געווען אויך די עבד, ס'דא אזא אזא ספק אבער א גאר שוואכע ספק, איז אלץ די ספק אליין וואלט איך נישט געזאגט די עבד גייט נישט לחירות, אבער וויבאלד ס'איז דא א דין פון כריתות, כריתות מיינט ס'דארף זיין זייער קלאר די כריתות אין די גט, און ס'איז נישט א הונדערט פראצענט קלאר, ווייל ס'דא עפעס א מקום לחשוש אפשר האט ער נישט געמיינט די עבד, הגם מצד עצמו וואלט מען נישט גע'פסק'נט אז די עבד איז טאקע נישט בכלל, אבער וויבאלד ס'איז א שטיקל ספק פעלט עס אין כריתות, די חסרון אין כריתות מאכט עס אויס גט שחרור. זאגט די גמרא ווייטער ס'איז געשטאנען אין די משנה, המביא גט בארץ ישראל דארף מען נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, יעדער איינער איז בקי בלשמה, אבער אם יש עליו עוררין, טאמער ס'ווערט דא א ערעור אויפן גט, יתקיים בחותמיו, דעמאלטס דארף מען מקיים זיין די גט, אדער די עדים וואס זענען אין די גט וועלן קומען מעיד זיין זה כתב ידינו, אדער אנדערע עדים וואס זענען מכיר די חתימה פון די עדים וועלן מעיד זיין אז אונז דערקען מיר די חתימה און מ'איז מקיים די גט. פרעגט די גמרא, ערעור כמה, די יש עליו עוררין וואס מ'דארף דא באווארענען, וויפיל מענטשן רעדט מען דא וואס האבן מערער געווען? אילימא ערער דחד, סתם איין מענטש קומט און זאגט מזויף, איז וואס דארפסטו בכלל א קיום, ואמר רבי יוחנן דברי הכל, אין ערער פחות משניים, ס'קען נישט קומען איין מענטש און שאפן א ערער וואס מ'דארף זיך רעכענען מיט דעם. זאגט די גמרא אלא ערער תרי, צוויי מענטשן זענען געקומען און געזאגט די גט איז מזויף, פרעגט די גמרא טאמער ס'איז צוויי מענטשן וויאזוי העלפט יתקיים בחותמיו, יתקיים בחותמיו מיינט ס'קומען צוויי עדים זאגען ניין, ס'איז א גט כשר, הא תרי ותרי נינהו, מאי חזית דסמכת אהני, סמוך אהני, ס'איז פשוט א תרי ותרי, פארוואס זענען די עדי קיום מער באגלייבט ווי די עדים וואס זענען מערער? זאגט די גמרא אלא נאר עס איז טאקע איין מענטש וואס איז מערער אבער נישט סתם א מענטש, סתם א מענטש האט נישט קיין כח מערער צו זיין, מ'רעדט ערער דבעל, די בעל אליין, ער די בעל דבר און ער זאגט אז ס'איז א גט מזויף, האט ער, על כל פנים, א כח נאמנות מערער צו זיין, מילא מ'האט צוויי עדים קען מען אפשטופען זיין ערעור. זאגט די משנה, המביא גט ממדינת הים, ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, פארוואס נישט וועט די גמרא שוין אויסשמועסן, איז די הלכה, דעמאלטס, אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו, טאמער ס'איז דא עדים קען מען מקיים זיין די גט. זאגט די משנה, דאס איז נישט נאר א הלכה אין הלכות גיטין, אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים, שוו למוליך ולמביא, אז המביא והמוליך גט ממדינת הים אדער מארץ ישראל למדינת הים אדער פון מדינת הים צו ארץ ישראל איז דומה שטר שחרור צו גיטי נשים אז וואס ביידע איז דא א נאמנות פון בפני נכתב ובפני נחתם וזו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים דאס איז איינע פון די וועגן וואס מ'איז מדמה די צוויי דינים. פרעגט די גמרא מאי אינו יכול לומר, שטייט אינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם פארוואס נישט? דאס קען ער נישט זאגן. אילימא חרש אז פשוט א חרש חרש אין כולא ש"ס מיינט אינו שומע ואינו מדבר ער קען נישט רעדן און זאגן בפני נכתב, חרש בר אתויי גיטא הוא? א חרש קען דען ברענגען א גט? א חרש איז דאך פסול אלץ שליח והתנן הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן ווייל אלע דריי זענען נישט קיין בני דעת א שליח מוז זיין א בר דעת אמר רב יוסף, הכא במאי עסקינן כגון שנתנו לה כשהיה פיקח, ווען איך גיב איבער די שליח צו די גט צו די שליח איז ער געווען א פיקח געווען א בר דעת, ווען ער האט איבערגעגעבן די גט צו די אישה איז ער אויך געווען א בר דעת, א מינוט נאכדעם ווען ער האט געוואלט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם איז ער געווארן א חירש ונתחרש, איז ממילא קען ער שוין מער נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, אויף דעם איז די דין יתקיים בחותמיו. ס'איז געשטאנען אין די משנה, אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים, ביידע זענען דומה אז ס'איז דא א דין פון בפני נכתב ובפני נחתם. זאגט די גמרא תנו רבנן, שטייט אין די ברייתא בשלושה דרכים שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים, ס'איז דא דריי וועגן וואס גיטי נשים און שחרורי עבדים זענען די זעלבע זאך. שוו למוליך ולמביא, אז סיי המוליך מארץ ישראל למדינת הים אדער המביא ממדינת הים לארץ ישראל ביי ביידע פון זיי איז דא א דין מ'דארף זאגן בפני נכתב ובפני נחתם און ס'דא א נאמנות פון בפני נכתב ובפני נחתם איז די אמת איז אונז האבן קיינמאל נישט אויסגעשמועסט די טעם אבער דא זאגט תוספות וואס איז טאקע די פשט פאר בשלמא ביי אישה ווייסט מען דאך די גמרא האט דאך געזאגט א סברה אז משום עיגונא אקילו בה רבנן מ'האט נישט געוואלט די פרוי זאל בלייבן אן עגונה מילא האט מען מיקל געווען הגם נארמאל קיום שטרות דארף האבן צוויי עדים, משום עיגונא האט מען מיקל געווען וויבאלד די גאנצע דין קיום איז נאר א דרבנן האט מען מיקל געווען אז אפילו די שליח אליין הגם איז אן עד אחד איז נאמן צו זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, אבער וואס פאר א עיגון איז דא ביי אן עבד אז מען זאל זאגן אז ביי שטר שחרור אויך בפני נכתב ובפני נחתם פון אן עד אחד זאל העלפן. זאגט תוספות, טאמער וועסטו מיר זאגן אפשר די פשט איז אזוי, אז די עיגון איז ווייל טאמער די עבד באקומט א שטר שחרור, און ס'איז נישט קלאר צי ס'איז מזויף צו נישט, קומט אויס ער טאר נישט חתונה האבן נישט מיט א שפחה און נישט מיט א בת חורין, אויפן צד אז ער איז נשתחרר געווארן איז ער אסור אין א שפחה, אויפן צד ער איז נאכאלץ אן עבד איז ער אסור אין א בת חורין, איז דאס איז די עיגון. זאגט תוס' דאס איז נישט קיין עיגון, זאל די שליח נישט געבן די גט די שטר שחרור פאר די עבד, וועט ער בלייבען א וודאי עבד, אט איז ער מותר בשפחה, נישט דא קיין עיגון. זאגט תוס' ויש לומר דחשיב עיגון הא דאסור בבת חורין, ומה שאינו מתחייב במצוות, דאס אליין, אפילו ער איז מותר מיט א שפחה, אבער דאס אליין אז ער טאר נישט חתונה האבן מיט א בת חורין מיט א בת ישראל, דאס הייסט עיגון, אדער. שאינו מתחייב במצוות, כל זמן ער איז א עבד האט ער נאר א דין כאישה אבער נישט מחויב במצוות כאיש, איז דאס הייסט אויך עיגון, איז משום זה אקילו בה רבנן צו גלייבען אפילו א עד אחד און ממילא דא א נאמנות פון בפני נכתב ובפני נחתם, דאס איז די ערשטע וועג וואס גיטי נשים זענען דומה צו שחרורי עבדים, נאך א דין, וכל גט שיש עליו עד כותי, פסול. אלע שטרות וואס ס'חתמ'עט א עד כותי איז ער פסול לעדות. און מ'וועט זעהן שפעטער אפילו מ'גייט ווי די מאן דאמר אז כותים גירי אמת הן אפילו זיי האבען א דין פון א ישראל אבער זענען משקר ממילא האבען זיי נישט קיין נאמנות. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים דארטן האט מען מיקל געווען אז ס'איז דא א נאמנות אפילו א עד כותי, מ'וועט זעהן שפעטער אין די גמרא פארוואס. די דריטע די דריטע וועג ווי זיי זענען דומה איז וכל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, אף על פי שחותמיהן עובדי כוכבים כשרים, טאמער ס'איז דא א שטר, א שטר מכירה, א שטר חוב, וואס איז געשריבן אין ערכאות פון גוים, און די עדי חתימה זענען גוים, אף על פי כן האט עס א תוקף, און מ'קען. און מ'איז מחויב צוצוהערן וואס ס'שטייט אין די שטר. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים דארטן העלפט נישט טאמער ס'איז געשריבן געווארן נחתם געווארן בערכאות. איז רש י מסביר וואס איז טאקע די פשט אז שאר שטרות האבן א תוקף אפילו ס'איז בערכאות של עכום. זאגט רש י צוויי נקודות, קודם זאגט רש י דדינא דמלכותא דינא, איז ממילא הגם די נותן און די מקבל זענען אידן, און ס'איז געשריבן געווארן און געחתמ'ט געווארן אין א גוי'אישע ערכאות, אבער דינא דמלכותא דינא האט עס א תוקף. ועוד זאגט רש י אין די שפעטערדיגע רש י, ווען רש י וויל מסביר זיין פארוואס גיטי נשים איז אנדערש, זאגט רש י גיטי נשים דארטן לאו בני כריתות נינהו, וויבאלד א גוי איז לאו בני כריתות, איז ממילא איז עס איז דאך לא שייכי בתורת גיטין און קידושין, ממילא קענען די גויים נישט שרייבן קיין גט, מ'וועט זעהן שפעטער אין די גמרא ווייל ס'שטייט וכתב ונתן, היות ס'פאסט נישט ונתן ביי א גוי, ווייל אין איז אינו בתורת גיטין און קידושין, ממילא פאסט נישט וכתב אויך נישט. זאגט רש"י אבער בנוגע אנדערע שטרות, שטרי ממון, אבל על הדינין נצטוו בני נח. וויבאלד איינע פון די שבע מצ, שבע מצות בני נח איז דינים, אז גויים מוזן האבן בתי דין ווי זיי פסק'נען הלכות אין דיני ממונות, ממילא איז דארטן העלפט עס אפילו ביי ערכאות של עכום. איז זאגט רש"י דא לכאורה צוויי אנדערע סברות, ער זאגט די סברה פון דינא דמלכותא דינא, וואס דאס שטייט שפעטער אין די גמרא, און נאכדעם זאגט ער א נייע סברה בפני עצמו אז אז דינים איז איינע פון די ז' מצות בני נח. זאגט ר' איסר זלמן אז באמת איז איין פשט וואס רש"י מיינט צו זאגן, נאר פארוואס טאקע איז דינא דמלכותא דינא? פארוואס וואס עפעס? נאר וויבאלד ס'איז דא א דין פון שבע מצות בני נח פון דינים אז גוים האבן א חיוב צו האבן בתי דינים ווי זיי פסק'נען דיני ממונות, ממילא האט דינא דמלכותא א תוקף פון דין, ווייל זיי האבן א רעכט צו פסק'נען, ווייל דאס איז א חיוב שבע מצות בני נח אז זיי זאלן פסק'נען, זיי זאלן איינפירן זאלן איינפירן חוקים און משפטים ווען ס'קומט צו דיני ממונות, איז ממילא איז די דינא דמלכותא האט א תוקף, מה שאין כן לגבי גיטין, לגבי שטרות, לגבי גיטין, דארטן דינא דמלכותא מיינט גארנישט, ווייל זיי האבן נישט קיין רעכט דן צו זיין גיטין, ווייל זיי זענען אינם בתורת גיטין, זיי זענען נתמעט פון די פרשה פון גיטין, איז דארטן גייט נישט אן קיין דינא דמלכותא. איז דאס איז דא פשט אין רשי. על כל פנים שטייט אבער אין רשי, פארוואס? ביי ביי גיטין איז נישט דא קיין הכשר פון עדים גוים וואס חתמ'נען, זאגט רשי ווייל זיי זענען אינו בתורת גיטין וקידושין, תוספות זאגט אבער אסאך אנדערע פשטים, תוספות זאגט קודם כל ס'איז דא א ענין פון לשמה, א גוי איז נישט דא קיין מחשבה לשמה, א גוי איז אדעתא דנפשיה עביד, נאך א נקודה זאגט תוספות ווייל מ'דארף זאגן די סופר צו שרייבען די גט און די עדים צו חתמ'נען איז א ענין פון שליחות און גוים לאו בני שליחות, ועוד זאגט תוס' כפשוטו אז גוים זענען פסול לעדות, זענען נתמעט ווייל ס'שטייט שקר ענה באחיו, א גוי הייסט נישט אחיו, ממילא גוים זענען נפסל פון עדות. כנראה רשי האט געהאלטן בעצם ווען ס'איז נישט דא קיין חשש משקר וואלט א גוי כשר געווען לעדות, נאר דא ביי גיטין העלפט עס נישט ווייל ס'איז דא א דין וכתב ונתן און ממילא איז ער נישט בתורת גיטין וקדושין. אזוי לכאורה זעהט אויס פון רשי. פארוואס בנוגע שחרור העלפט נישט ערכאות עכום און חתימת עכום? ווייל מען לערנט לה לה מאישה, אזוי ווי ביי אישה איז דא א דין פון אינו בתורת איז הוא הדין לערנט מען שחרור פון גיטין. איז די דריי זאכן זענען די דריי זאכן וואס גיטי נשים זענען שווה לשחרורי עבדים, זאגט די ברייתא כדברי ר' מאיר בארבעה, לויט ר' מאיר איז דא פיר זאכן וואס איז דא א דמיון גיטי נשים און שחרורי עבדים, וואס איז די פערטע זאך לויט ר' מאיר? שטייט אזוי האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, איינער מאכט א שליח להולכה אז פלוני זאל געבן א גט לאשתו אדער א שטר שחרור לעבדו, איז די הלכה רצה לחזור בשניהם יחזור, דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט כל זמן די שליח האט נישט איבערגעגעבן די גט צו די אישה אדער די שטר שחרור צו די עבד קען די מאן אדער די בעל אדער די אדון חוזר זיין פון די שליחות, דברי ר' מאיר. און די חכמים האלטן נישט אזוי, פארוואס? ווייל זאגט רש י די מחלוקת דא איז אז אין הכי נמי מצד שליח להולכה, איז נישט חל געווארן קיין גט ווען דער שליח באקומט עס, ס'איז אבער דא א דין פון זכין לאדם שלא בפניו, מ'קען זוכה זיין א זאך פאר א מענטש אן זיין וויסן, דאס הייסט איך קען געבן א זאך פאר יענער און יענער קען עס קונה זיין על מנת זיין קנין איז א קנין פאר פלוני, טאמער ס'איז א זכי', טאמער ס'איז א חוב איז די הלכה אין חבין לאדם אלא בפניו. רבי מאיר האט געהאלטן אז סיי גט און סיי שחרור איז נישט קיין זכות פאר די עבד, גט פארשטייט מען פשוט, ס'איז נישט קיין זכות פאר די אישה צו ווערן א גרושה, און שחרור פאר אן עבד, די גמרא שפעטער וועט שמועסן וואס איז די סברא פון ר' מאיר פארוואס ס'הייסט א חוב. די חכמים האבן געהאלטן אז סיי גט, אז דווקא גט איז א חוב, אבער שחרור איז א זכות, איז ממילא לויט די רבנן ווען מ'גיט איבער א שטר שחרור צו א שליח להולכה, אז ער זאל עס נעמען פאר די עבד, קען די שליח, די רגע די שליח להולכה באקומט עס, וויבאלד די חכמים האלטן אז דאס איז א זכות פאר די עבד ארויסצוגיין אין שחרור, איז ממילא ווערט ער כאילו א שליח לקבלה פאר די פאר די עבד, פארוואס זאגט רש י ורבנן פליגי עליה דרבי מאיר, ואמרי דבשחרור אינו יכול לחזור משנמסר ליד זה, ואף על פי שלא עשאו העבד שליח, הגם

ס'איז דא אנן סהדי אז יענער איז צופרידן אז אפילו יענער האט אים נישט געזאגט ער גייט מקבל זיין פאר אים די שטר שחרור, אבער ס'איז דא אנן סהדי אז ווען ער וואלט געוואוסט וואלט ער צופרידן געווען אז דער וואס איז מקבל די גט זאל זיין א שליח פאר אים א שליח לקבלה און ס'זאל חל זיין די שחרור תיכף ווען די שליח באקומט די שטר שחרור אין די האנט. איז אגב זעהט מען לכאורה דא גאנץ קלאר אין רש י ס'דא א באקאנטע מחלוקת ראשונים וויאזוי די לומדות פון שליחות איז, צו ס'איז א זכי' מטעם שליחות צו נישט, דא שטייט גאנץ קלאר אין רש י, אנן סהדי דניחא ליה דנהוה האי שלוחו, אז די לומדות פון זכי' איז זכי' מטעם שליחות, אז ער ווערט א שליח פאר די עבד. איז על כל פנים רבי מאיר'ס שיטה איז נישט אזוי, רבי מאיר האלט אז א שחרור איז אויך א חוב און ממילא איז נישט דא קיין זכי' איז ער סתם א שליח להולכה, טאמער איז ער א שליח להולכה קען דער אדון חוזר זיין כל זמן עס איז נישט אנגעקומען ליד העבד. איז דאס איז די פערטע זאך וואס לויט רבי מאיר איז גיטי נשים שווה לשחרורי עבדים אז ביי ביידע פון זיי זאגט מען נישט זכין לאדם שלא בפניו און ממילא טאמער מען האט געמאכט א שליח להולכה קען דער אדון אדער דער בעל חוזר זיין ביז ס'קומט נישט אן ליד האישה אדער ליד השליח. זאגט די גמרא בשלמה לרבנן מנינא למעוטי הא דרבי מאיר, סאו דא שטייט אין די ברייתא בשלש דרכים שוו גיטי נשים, וואס האט די ברייתא געמוזט אנכאפן די מספר פון שלש, זעהט אויס ער וויל עפעס ממעט זיין, איז לויט רבנן זייער גוט, ער וויל ממעט זיין די דין פון תן גט זה לאשתי, ווייל דאס לויט די חכמים איז נישט דומה גט מיט שחרור, איז ס'קומט ממעט צו זיין די פאל צו זאגן נישט ווי ר' מאיר, אבער אלא לר' מאיר וואס האלט אז ס'איז דא פיר פעלער וואס איז שווה גיטי נשים לשחרורי עבדים איז מנינא למעוטי מאי, פארוואס שטייט לר' מאיר בארבע? וואס האט די תנא געדארפט אויסדרוקן די מספר פון ארבע? ס'איז משמע ס'וואלט געווען אפשר א פיפטע זאך, אבער ניין, ס'איז נאר פיר נישט פינף, וואס וואלט געווען די פיפטע זאך? למעוטי מאי? ענטפערט די גמרא למעוטי הא דתניא?

א צורה פון די אותיות פון די חתימת העדים, און די עדי חתימה מוזן נאר פארבן די די די שריטה, זיי גייען אריבער די שריטה מיט א פעדער, און דורך דעם קענען זיי מאכן א חתימה, בעיסיקלי אין ענגליש הייסט דאס דעיר טרעיסינג סאמטינג, תוספות איז נישט צופרידן מיט דעם, קודם כל תוספות פרעגט א קשיא אויב אזוי איז כתב על גבי כתב, תוספות זאגט תירוצים, אבער תוספות זאגט די לשון מקרעין איז נישט גוט, ס'וואלט געדארפט שטיין מסרטין. איז תוספות לערנט מקרעין מיינט אז מען רייסט ארויס פון די פאפיר א מקום ווי ס'וואלט געדארפט זיין די אותיות און מען לייגט ארויף די פאפיר אויף די גט און די עדים פילען אן די ליידיגע פלאץ וואס מען האט אויסגעריסן אזוי ווי א סטענסיל און ממילא קענען זיי מאכן די חתימה. און דאס איז א קולא וואס מען האט דא געזאגט אז מען קען זיך פארלאזן אויף אזא סארט חתימה, אמר רבי שמעון גמליאל, דאס איז נישט אייביג, במה דברים אמורים דווקא ביי גיטי נשים, דארט איז משום עיגונא אקילו בה רבנן, ביי גיטי נשים קען מען מיקל זיין אז דאס קען מען נוצן פאר א חתימה, אבל שחרורי עבדים אדער שאר כל השטרות איז אם יודעים לקרות ולחתום חותמין, ואם לאו אין חותמין, מאכט נישט אזא שטיק אז מקרעין און זיי זענען חותם איבער די קריעה, דאס טוט מען נישט, מען טוט עס נאר ביי גיטי נשים. איז על כל פנים דאס וואלט געווען נאך א פלאץ ווי ס'קען זיין שווה גיטי נשים לשחרורי עבדים, זאגט זאגט די ברייתא דווקא פיר און נישט די פלאץ ווייל דא פסק'נט רבי שמעון גמליאל אז ס'איז נישט דומה גט צו שחרור, דווקא ביי גט איז מען מיקל מקרעין און נישט ביי שחרור. פרעגט אבער די גמרא א קשיא אויף די לשון הברייתא, רבי שמעון גמליאל זאגט, דווקא בגיטי נשים, אבער בשחרורי עבדים און שאר כל השטרות אם יודעים לקרות ולחתום חותמים. פרעגט די גמרא, קריעה מאן דכר שמיה, ווער רעדט וועגן קריעה אם יודעים לקרות? אונז האבן קיינמאל נישט געזאגט אז די עדים קענען נישט ליינען, מען האט געזאגט זיי קענען נישט חתמ'ן. זאגט די גמרא, ביסט גערעכט, אז דארף מען צולייגן, חסורי מחסרא והכי קתני. קודם עדים שאין יודעים לקרות, וואס איז טאמער עדים האבן געזען א מעשה און זיי ווילן יעצט חתמ'ן, מען האט געשריבן די מעשה דא, מען האט געשריבן די גט, אדער מען האט געשריבען א שחרור און זיי קענען אבער נישט ליינען וואס זיי חתמ'נען, איז עדים שאין יודעים לקרות קורין לפניהם, קען מען צוויי עדים זאלן ליינען פאר זיי וואס עס שטייט און זאלן חותם זיין, וחותמים. נאך א זאך, ושאין יודעים לחתום, טאמער די עדים קענען נישט חתמ'נען די אייגענע חתימות, מקרעין להם. און אויף דעם זאגט רבי שמעון גמליאל אז די צוויי קולות סיי קורין און סיי מקרעין איז דווקא געזאגט געווארן ביי גט און נישט ביי שאר שטרות. פרעגט די גמרא ותו ליכא איז נישט דא קיין אנדערע זאכן וואס גיטי נשים און שחרורי עבדים זענען דומה והאיכא ס'דא דאך נאך א פאל האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי איינער זאגט פאר א צווייטע תנו גט זה לאשתי אדער תנו שטר שחרור זה לעבדי ומת און די בעל אדער די אדון איז געשטארבן פאר מען האט עס געגעבן און די הלכה איז לא יתנו לאחר מיתה מען קען עס נישט געבן לאחר מיתה ווייל לאחר מיתה איז איז די מקנה שוין נישט דא, ער איז שוין נישט די בעלים אויף די עבד, די עבד איז שוין איבערגעגאנגען בירושה צו זיינע קינדער, ער איז שוין מער נישט די מאן פון די פרוי, יעצט פאסט נישט קיין גט, ממילא טאמער איז זי געווען א פרוי אן קינדער, איז זי יעצט א יבמה, ס'איז נישט חל די גט. איז לכאורה דא א שטארקע קשיא, די גמרא קען מען זייער גרינג פארשטיין, טאמער מ'האלט אז שחרור איז א חוב, מילא גט פארשטיי איך זיכער, גט איז א חוב, איז נישט שייך קיין זכין לאדם שלא בפניו, טאמער איך האלט ווי ר' מאיר אז שחרור איז אויך א חוב איז זייער גוט, אבער לויט די חכמים וואס מ'האט געזעהן פריער וואס זאגן אז טאמער איך האב געזאגט תנו שטר שחרור זה לעבדי קען איך נישט חוזר זיין פארוואס ווייל זכין לאדם שלא בפניו און ס'בלייבט כאילו די שליח איז א שליח לקבלה פאר די עבד און וועגן דעם קען די אדון נישט חוזר זיין פון די שטר שחרור אפילו קודם שהגיע ליד העבד, איז אויב אזוי פארוואס זאג איך דא אז ס'איז א פראבלעם מ'קען נישט משחרר זיין אחר מיתה, די רגע די שליח האט באקומען די שטר שחרור אין די האנט האט ער עס שוין זוכה געווען פאר די עבד, איז די עבד שוין משוחרר, וואס איז די פראבלעם? ענטפערט רש"י. אפילו רבנן דאמרי שחרורי עבדים זכות הוא וזכין לאדם שלא בפניו, נהי דלהכי זכה ביה דלא מצי למיהדר, ס'איז נוגע ער האט זוכה געווען בנוגע אז די אדון קען שוין נישט חוזר זיין, מיהו מודו רבנן דכל כמה דלא מטא גיטא לידיה לא הוי משוחרר, מען זאגט נישט דא אז ס'איז זכין לאדם שלא בפניו אז ס'איז כאילו די עבד האט שוין באקומען די גט שחרור, ס'איז זכין לאדם שלא בפניו אז ער האט א זכות אז יענער קען שוין מער נישט חוזר זיין פון די שחרור, אבער די שחרור איז ערשט חל ווען ס'קומט אן די שטר שחרור ליד העבד. לכאו' איז עס א פליאה עצומה, פארוואס? און תוס' פרעגט טאקע די קשיא, טאמער איך האלט זכין לאדם שלא בפניו, איז אויב אזוי איז תיכף ומיד איז עס כאילו ס'איז שוין געווארן די שחרור, איז תוס' ברענגט אראפ אז רש י אליין האט חוזר געווען פון די פשט, ווייל רש י שפעטער אין דף י ג זאגט אז מ'איז נישט גורס תנו גט זה לאשתי, ווייל טאמער האט ער געזאגט תנו גט זה לאשתי האט עס איבערגעגעבן די גט צו די שליח איז דעמאלטס שוין געווארן א גט שוין געווארן א שטר שחרור ווייל זכין לאדם שלא בפניו. נאר ס'רעדט זיך, רש י זאגט דארטן די גירסא איז תנו, נישט תנו גט זה, תנו גט לאשתי, ער זאגט מ'זאל שרייבן און געבן א גט לאשתו, אדער שרייבען און געבען א שטר שחרור לעבד, איז בכהאי גוונא איז נאך נישט אנגעקומען ליד השליח, וועגען דעם זאג איך טאמער די אדון איז געשטארבען יעצט איז צו שפעט, יעצט קען מען שוין נישט שרייבען און איבער געבען די שטר שחרור צו די עבד ווייל ס'איז שוין מער נישט דא קיין אדון. כדי מיישב צו זיין רש י עיין בפני יהושע וואס וויל זאגען אז ס'איז נישט אפילו לויט די רבנן וואס זאגען ס'איז א זכות צו ווערען משוחרר, אבער ס'איז נישט קיין זכות צו ווערען משוחרר יעצט ווען ס'קומט אריין די שטר שחרור ליד השליח, ווייל אויף ווי ווייט די עבד ווייסט נישט אז די שליח האט זוכה געווען פאר אים א שחרור, קומט אויס אז ער וועט עובר זיין עבירות יעדע מינוט, ווייל ער לעבט דאך נאך אלץ מיט א שפחה, טאמער איז ער עבד פון א כהן עסט ער תרומה און ער ווייסט נישט אז ער איז שוין געווארן משוחרר און יעצט איז ער א ישראל, איז ממילא זיכער איז ער לא ניחא ליה אז ער זאל שוין ווערן משוחרר פאר ער ווייסט, איז ממילא זאג איך אז טאקע איז א זכות, אבער ס'איז נאר א זכות אז ער זאל ווערן משוחרר ווען צום סוף וועט עס אנקומען לידו. אבער ס'איז נאך אלץ טעון א הסבר, אויב אזוי וויאזוי איז חל אז די ס'איז שוין א קבלה פון די שטר שחרור בנוגע אז די אדון קען שוין מער נישט חוזר זיין, וויאזוי שפאלט מען די צוויי זאכן? חוזר זיין קען ער נישט, אבער יענער איז נאכנישט משוחרר. דארף מען דאס נאכאלץ אביסל בעסער מברר זיין. זאגט ווייטער דארטן די משנה, דאס איז דווקא ביי גט שחרור און ביי גט אישה, אבער טאמער איינער זאגט תנו מנה לפלוני ומת, דא רעדט מען וועגן א שכיב מרע, א שכיב מרע האט מצווה געווען תנו מנה לפלוני און נאכדעם שטארבט ער, איז די הלכה דארטן איז יתנו לאחר מיתה, רש י איז מסביר ס'איז א באזונדערע דין פון שכיב מרע, דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי כדי שלא תטרף דעתו, דאס איז א באזונדערע דין, אבער על כל פנים זעט מען דא נאך א זאך ווי גט אישה און שחרורי עבדים זענען דומה, אז לא יתנו לאחר מיתה.

שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני, א שכיב מרע וואס האט געזאגט, רש י טייטשט אזוי, כתבו, שרייב א שטר ותנו מנה און גיב א קרקע וואס איז שווה מנה לפלוני, ומת, איז די הלכה איז אין כותבין ונותנין, נאך די מיתה גיבט מען עס שוין נישט, פארוואס? איי לכאו' האט מען דאך יעצט געזאגט אז דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין, דאס איז דווקא ווען ער זאגט תנו מנה לפלוני, אבער ווען ער זאגט כתבו ותנו האט ער מדקדק געווען אז איך וויל זאלסט איבערגעבן די מתנה מיט א שטר, איז דעמאלטס בין איך חושש שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ער האט דווקא געוואלט איבערגעבן מיט א קנין שטר, אויב אזוי כל זמן מען האט נישט געשריבן די שטר אין שטר לאחר מיתה, יעצט נאך די מיתה קען מען נישט שרייבן קיין שטר ווייל ס'איז שוין נישט דא קיין נותן מתנה, ער איז שוין געשטארבן. על כל פנים זעהט מען אז די דין וואס מ'זאגט אז אין גט לאחר מיתה פאסט אויך ביי שאר שטרות, ממילא כאפט נישט אן די הלכה ווייל דאס איז נישט קיין הלכה וואס איז שייך דווקא צו גיטין און שחרור. פרעגט די גמרא אבער ס'דא אנדערע דינים וואס איז שווה גיטי נשים לשחרורי עבדים, למשל והאיכא לשמה, ס'דא די דין אז מען דארף שרייבן לשמה, ביי גט שטייט וכתב לה אז לה לשמה, און מען לערנט א גזירה שווה לה לה, שחרור פון גיטין. איז בשלמא לרבה האט מען דאך שוין געזאגט די דין פון לשמה, היינו מוליך ומביא. רבה וואס זאגט אז די גאנצע דין פון מוליך ומביא אז מען דארף זאגן בפני נכתב ובפני נחתם איז מצד די חשש פון לא בקיאים לשמה, איז מילא לויט רבה, דאס וואס די ברייתא האט גערעכנט איינע פון די דברים השווים גיטי נשים לשחרורי עבדים איז בנוגע מוליך ומביא מיינט מען די דין פון לשמה, אבער אלא לרבא וואס זאגט אז די דין פון מוליך ומביא איז אלץ קיום, פארוואס רעכנט מען נישט נאך א זאך אז ס'איז דומה אז ביידע פון זיי דארפן ווערן געשריבן לשמה? דאס איז איין קשיא. ותו, בין לרבה בין לרבא, אפילו לויט. אפילו לויט רבה איז אויך דא נאך א פאל וואס מען קען צוגלייכן גיטי נשים און שחרורי עבדים, האיכא מחובר, אז ביי ביידע פון זיי איז דא א פסול מחובר. ביי גיטין דרש'נט מען וכתב ונתן מי שאינו מחוסר אלא כתיבה און נתינה, יצא מחובר וואס איז מחוסר קציצה, און שחרור לערן איך די זעלבע זאך פון גיטין לה לה מאישה, איז פארוואס רעכנט מען נישט די זאך אז דאס איז אויך דא א דמיון פון גיטין און שכיר? ענטפערט די גמרא, כי קתני פסולא דרבנן, ווען רעכנט מען זאכן וואס איז דומה גיטין מיט שחרור, דווקא בנוגע זאכן וואס איז דא א פסול דרבנן, אבער דאורייתא לא קתני, זאכן וואס זענען פסול מדאורייתא לא קתני, וויבאלד מחובר מיט לשמה דאס זענען פסולים דאורייתא, וועגן דעם האט ער עס נישט גערעכנט. למשל די דין פון בפני נכתב ובפני נחתם איז א דרבנן'דיגע דין, די רבנן האבן מתקן געווען א צורך אז מען דארף זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, אדער אלץ א חשש פון לשמה אדער אלץ א חשש פון קיום, און די זעלבע זאך די צווייטע דין, אז ביי אלע שטרות א עד כותי איז פסול אבער ביי גיטין און שחרור איז עס כשר, דאס איז אויך א דרבנן'דיגע דין, ווייל מדאורייתא גייט מען לויט די מאן דאמר יעצט אז כותים גרי אריות זענען דאך כשר'ע עדים, נאר די רבנן האבן חושש געווען און זענען שקרנים, איז מילא דינים דרבנן דאס האט מען אויסגערעכנט, דינים דאורייתא נישט, די גמרא גייט שפעטער פרעגן אז די דין פון ערכאות לכאורה איז יא א דין דאורייתא און מען רעכנט עס יא.